חוץ פון איך האב אין א צער שווערע דורך פילוג די לוחות שבעת הלוחות און כמעט געלאנט אן צו אויפטון די תנועה און מיט גרויסע לוסים צו מאכן נישט צו כבד ולהס מ. זאגט די הייליגע גמרא ווי האלט מען ס'האלט מען דף ל ו עמוד ב' פון אונטן די היינטיגע סוגיא אין איין ווארט איז וועלכע ברכה מאכט מען אויף רייז דאס איז די וועלכע פאר ברכה מאכט מען אויף רייז וועלכע נאך ברכה מאכט מען אויף רייז דאס ווען מ'וויל אנכאפן די סוגיא אין איין ווארט, נו לאמיר זעהן די גמרא דורכגיין פארשידענע ברייתות, לאמיר זעהן וויאזוי מ'קען עס מסדר זיין, גופא, אונז האמיר נעכטן געלערנט רב ושמואל דאמרי תרווייהו, די הייליגע אמוראים רב ושמואל מאכטס פלאץ פאר ר' לעזער דאמרי תרווייהו זיי האבן ביידע געזאגט כל שיש בו מחמשת המינים, יעדע זאך וואס אנהאלט אין זיך פון די חמשת מיני דגן איז מברכים עליו בורא מיני מזונות. למד וואו עמוד בית דריי שורות פון אונטן מאכט מען די ברכה פון מזונות ווען אונז האבן נעכטן געלערנט אונז האבן נעכטן געטייטשט דעם כל שיש בו און אונז האבן געלערנט ווי די רשב"א אז אפילו ס'איז בתערובות און בתערובות מיינט אז ס'איז ס'איז נישט די רוב לאמיר זאגן ס'האט נאר א מיעוט ס'האט נאר פארטי ניין פערסענט פון מעהל און די אנדערע אנדערע זאכן זענען דא דבש צו אלע אנדערע גוטע זאכן מיט וואס איך מאך א געקעכטס א מעשה קדירה ווי די גמ' רופט עס אן מיט דעם אלעם מצד די חשיבות פון חמשת המינים, חמשת מיני דגן וואס די ראשונים זענען מסביר צוויי מעלות וואס איז דא דערין, איינס ס'איז משבעת המינים, די חמשת מיני דגן פאלן אלע פינף אריין אונטער די קאטעגאריע פון חיטה און שעורה, די צווייטע מעלה איז אז ס'איז זעטיג, ס'איז מזון פאר א מענטש, ס'האט א ספעציעלע כח פון פון מזין זיין די מענטש, זעטיגן די מענטש, איז חזל האבן מתקן געווען א ברכה פון מברכים עליו בורא מיני מזונות האמער איין שכוח האמער איין ווערסיע אין די ווערטער פון רב ושמואל וואס דאס איז כל שיש בו און כל שיש בו מיינט אז מ'רעדט דא פון א תערובות ואיתמר נמי אונז האבן געלערנט נאך א גירסא נאך א ווערסיע נאך א קבלה פון די ווערטער פון רב ושמואל דאמרי תרווייהו כל שהוא מחמשת המינים יעדע זאך וואס ער איז פון די פינף מינים איז מברכין עליו בורא מיני מזונות פשט איז לויט די צווייטע ווערסיע רעדט מען פון א בעין, מ'רעדט פון די זאך אליין, פון די חמשת מינים אליין, צו פת, א מין קעיק וואס איך האב געמאכט דערפון, צו איך עס דאס אליין אויף א צושטויסענע וועג, על כל פנים האמער דא צוויי ווערסיעס בדברי רב ושמואל צו איך רעד פון תערובות אדער איך רעד פון בעין, זאגט די גמרא וצריכא איך דארף האבן ביידע, לכאורה איינמאל איך זאג דיר כל שיש בו איך רעד פון תערובות און איך זאג דיר אז די ברכה איז בורא מיני מזונות, איז דאך שוין זעלבסטפארשטענדליך אז ווען כ'האב די זאך אליין איז עס אויך בורא מיני מזונות, וואס דארף איך האבן די ביידע ווערסיעס? ענטפערט די גמרא דאי אשמעינן כל שהוא ווען כ'רעד פון די זאך אליין פון בעין הווה אמינא משום דאיתיה בעיניה ווייל כ'רעד פון די זאך אליין אבל על ידי תערובות לא אפשר פארלירט עס די ברכה אפשר ווערט עס א שהכל איינמאל כ'רעד פון א תערובות איינמאל כ'רעד פון א מעשה קדירה איז קא משמע לן כל שיש בו און דאס איז פשוט יא? תערובות איז אוודאי א גרעסערע חידוש ווי בעין, און ס'איז זעלבסט פארשטענדליך פארוואס רב ושמואל דארפן דיר קומען לאזן הערן אז חמשת דגן בתערובות בלייב איך מיט די ברכה פון בורא מיני מזונות ואי אשמעינן, יעצט קומט עס זאגן די צווייטע ווערסיע ואי אשמעינן כל שיש בו. ווען איך זאג ווען איך זאג דיר נאר די הלכה פון תערובות וואלט איך נאך אלץ נישט געווען צופרידן, פארוואס? ווייל כ'וואלט געהאט א פראבלעם אזוי, ואי אשמעינן כל שיש בו הווה אמינא כל שיש בו חמשת המינים אין אז דווקא ווען איך רעד פון חמשת מיני דגן דעמאלטס איז דא א דין פון ברכתו בורא מיני מזונות אבל אורז ודוחן ווען איך רעד פון שיש בו פון א תערובת אבל אורז ודוחן ווען איך רעד פון רייז אדער מיל דא איז דא א גרויסע מחלוקת הראשונים וויאזוי מען גייט טייטשן די אורז ודוחן דער עולם קען אריין קוקן אין רשי אורז טייטשט רשי מיל און דוחן טייטשט ער פניץ דא אין די זייט שטייט פענעכל הירש כ'ווייס פונקט נישט וואס די הירש איז. און תוס' זאגט ויש מפרשים ריז"ו וואס דאס איז אונזער רייז, ולהאי פירוש יש לפרש דדוחין היינו מיל, על כל פנים מען רעדט פון געוויסע סטארטשעס, געוויסע מעלן, צו ס'איז קארן סטארטש, צו ס'איז רייז סטארטש, געוויסע סטארטשעס וואס ס'איז נישט מחמשת מיני דגן, מילא אז איך זאג דיר אז בתערובות איז דא א דין ברכת מזונות אויף חמשת מיני דגן פארשטייסט דאך אליין אז בתערובות איז נישט דא קיין דין ברכתו מזונות, אבער אויף אורז ודוחן לא, משום דעל ידי תערובות אבל איתיה בעיניה, ווען איך רעד פון די זאך אליין, נימא אפילו אורז ודוחן נמי מברכין עליו בורא מיני מזונות וואלט איך געמיינט אז אויף אורז ודוחן אליין, אויף די מיל אדער אויף די רייז ווען איך עס די זאך אליין אן קיין תערובות, איז יא דא א ברכה פון בורא מיני מזונות קא משמע לן אז כל שהוא מחמשת המינין הוא דמברכין עליו בורא מיני מזונות דווקא אויף אזא מין זאך וואס קומט פון די חמשת מיני דגן דארטן איז די ברכה בורא מיני מזונות לאפוקי אורז ודוחן רייז און מיל דאפילו איתיה בעיניה ווען כ'עס די זאך אליין כ'עס א געשמאקע טעלער רייז לא מברכינן בורא מיני מזונות ווי די גמרא שטייט יעצט. איז די די גמרא מדייק פון די ווערטער פון רב ושמואל אין קורצן אז אויף רייז איז ברכתו שהכל, ווי זעה איך עס? ווייל זיי זאגן כל שיש בו אז א מינוט, וואס איז געווען דעם חשבון? איז ואי אשמעינן כל שיש בו, יא ווייל זיי זאגן אויך כל שהוא, סא זיי זאגן דיר אז דווקא די זאך פארמעסט וואס באשטייט פון חמשת מיני דגן, דווקא אזא זאך איז ברכתו מזונות, איז פשט אז ווען איך רעד פון אורז ודוחן איז די זאך אליין האט נישט קיין ברכת מזונות. על כל פנים וואס אונז דארפן ארויסנעמען פון דא און ווייטער איז אז רב ושמואל לערנען אז אורז ודוחן האבן נישט קיין דין בורא מיני מזונות. פרעגט די גמרא, ואורז ודוחן לא מברכינן בורא מיני מזונות, איז דען אזוי די הלכה? אז אויף רייז און מיל מאכט מען נישט קיין מזונות והתניא, איך וועל דיר ברענגען א ברייתא וואס שטייט אין די ברייתא הביאו לפניו פת אורז ופת דוחן, א מין ברויט וואס איך האב צוזאמגעשטעלט פון אורז און דוחן איז מברך עליו תחילה וסוף כמעשה קדירה, פונקט אזוי ווי א געקעכטס פון מעשה דגן מאך איך א ברכה, איז די. פת אורז ופת דוחן האבן די זעלבע הלכה, סאו איך גלייך דאך צו אורז ודוחן, פת אורז און פת דוחן צו מעשה קדירה. מעשה קדירה איז א געקעכטס פון חמשת מיני דגן, וועלכע ברכה מאך איך אויף מעשה קדירה, וגבי מעשה קדירה תניא האבן אונז געלערנט אין א ברייתא אז בתחילה די ברכה לפניו איז מברך עליו בורא מיני מזונות ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלש מאך איך אן על המחיה, לכאורה האבן מיר א בפירוש'ע ברייתא וואס טשעלענדזשט רב ושמואל'ס ווערטער אז אויף אורז ודוחן מאכט מען א שהכל, און פארשטייט זיך א בורא נפשות דערנאך, וואס דא האבן מיר א ברייתא וואס זאגט אויף אורז ודוחן אז ס'איז כמעשה קדירה, און וואס איז מ וואס איז די הלכה ביי מעשה קדירה? מעשה קדירה מאך איך א מזונות און על המחיה. ווי גייען מיר דא ווייטער? ענטפערט די גמרא זייער א אינטערעסאנטע תירוץ, אז כמעשה קדירה ולא כמעשה קדירה, כמעשה קדירה דמברכין עליו תחילה וסוף, און ווי די פני יהושע איז מסביר אז פונקט אזוי ביי מעשה קדירה מאך איך נישט קיין פונקט ווי מעשה קדירה מאך איך נישט קיין ברכת המזון דערנאך, איך זאג נישט קיין דריי ברכות דערנאך, אזוי אויך דא ביי אונזער אורז ודוחן גיי איך נישט גייט זיך נישט פאדערן קיין ברכת המזון, ולא כמעשה קדירה, אבער ס'איז נישט ווי מעשה קדירה, דאילו במעשה קדירה בתחילה בורא מיני מזונות ולבסוף ברכה אחת מעין ג' דארף איך מאכן א מזונות און על המחיה ווייל כ'רעד פון חמשת מיני דגן, ואילו הכא דא ביי אונזער אורז ודוחן גייט זיך רב ושמואל האלטן צו זייער שיטה אז בתחילה מברך עליו שהכל נהיה בדברו, כ'מאך שהכל ולבסוף. איז בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת על כל מה שברא, איז ווי די גמרא שטייט יעצט האבן געהאט טאקע א ברייתא וואס די משמעות פון די ברייתא איז אז אורז האט א דין מעשה קדירה און מעשה קדירה איז די ברכה מזונות און על המחיה און די גמרא האט זיך ארויסגעדרייט און רב און שמואל האבן א אנדערע וועג וויאזוי אפצולערנען די ברייתא אז עס איז נישט ממש כמעשה כמעשה קדירה ולא כמעשה קדירה על כל פנים זיי קענען בלייבן מיט זייער שיטה אז אורז ודוחן רייז און מיל איז נאך אלץ שהכל דא די ערשטע פלאץ ווי די גמרא דערמאנט די נאכברכה וואס אונז מאכט מיר בורא נפשות רבות וחסרונם, די עולם קען אריין קוקן וויאזוי אין תוס' די ערשטע צוויי תוס' וואס איז אויפן עמוד, איז תוס' טייטש וואס מיינט בורא נפשות רבות, בורא נפשות רבות, דהיינו וואס האט באשאפן אסאך זעלן וחסרונם, און ער פראווייד זיי מיט זאכן וואס אן דעם קענען זיי נישט עקזיסטן, כמו זאגט תוס' לחם ומים שאי אפשר בלא הם, און נאכדעם איז דא אנדערע זאכן, כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי. נאכדעם איז דא אנדערע זאכן וואס דער באשעפער האט באשאפן וואס איז נישט וחסרונם וואס אן דעם גייט עס נישט, איז כלומר על כל מה שבעולם שגם אם לא בראם יכולין העולם לחיות בלא הם, שלא בראם כי אם לתענוג בעלמא כמו תפוחים די אייבערשטער האט אונז געגעבן א שיינע וועלט א גוטע וועלט א קאמפארטעבל וועלט ס'איז נישט נאר. אויף בערלי צו סערווייוון נאר אונז זאל מיר האבן תענוגים ס'זאל זיין געשמאק, אזוי לערנט תוס', די רשב"א לערנט אביסל אנדערש, בורא נפשות רבות זאגט די רשב"א וחסרונם, די אייבערשטער האט זיי געמאכט אז זיי זאלן האבן נידס, ס'איז זייער וויכטיג פאר א מענטש אז ער זאל האבן נידס, וואס איז דא די געברויך קען מען ממלא זיין די געברויך, די גאנצע מושג פון תענוג פאר א מענטש הייבט זיך אן נאכדעם וואס ער האט א חלל, עפעס פעלט אים און זיי קענען עס ממלא זיין. איז האט ער ממילא דאנקט מען דעם אייבערשטן אויף זיי אויף דעם וואס אונז זעמיר מענטשן וואס דארפן זאכן איז אניש זעט מען אויס ווי דער שלאנג דער שלאנג דארף גארניש האט ער אלץ זיין עסן באט סיי ווי עס שטייט אין ספרים זי האט נישט די תפילה און בכלל ס'נישט קיין לעבן אז א מענטש זי האט נישט אויף וואס צו גיין האסטלען און ארויסנעמען עפעס א הנאה איז די גאנצע זאך נישט אינטערעסאנט גיימער ווייטער. אקעי סאו ווי די גמרא האט יעצט אוועק געשטעלט איז אורז האט נישט קיין דין מעשה קדרה ס'איז כמעשה קדרה ולא כמעשה קדרה אונז האבן זיך ארום געשפילט אז לגבי די דין ברכה האט עס נישט קיין דין מעשה קדרה זאגט די גמרא ואורז לאו מעשה קדרה איכ'ל דיר ברענגען א ברייתא והתניא יעצט האמיר א ברייתא וואס זאגט אונז שוין ענדליך אויס דעם סוד וואס הייסט אלו הן מעשה קדרה וואס מיינט מעשה קדרה געווען פארשידענע רעסעפיס וויאזוי מ'האט צוזאם געשטעלט דעם מין געקעכטס. דעם מין געמויזעכץ פון חמשת מיני דגן, איז ס'געווען איינס וואס האט געהייסן חילקא, איז ווי רש"י טייטשט איז עס חיטים וואס כ'האב צובראכן אויף צוויי, טרגיס איז געווען כ'האב גענומען חיטים עס צובראכן אויף דריי, עס איז געווען לעוועלס פון פון ווי דענס ווי ווי ווי שטארק מעהל ס'זאל זיין לעומת חיטים סולת איז דא וואס נעמען ארויס דא, זריז האב איך צוטיילט דעם חיטים אויף פיר, ערסן האב איך עס צוטיילט אויף פינף. ואורז, און די ברייתא לאזט אראפ א באמבע, אז א געקעכטס פון פון א געקעכטס פון אורז האט ממש א דין מעשה קדרה, און דא וואס ס'איז שוין נישט שייך זיך ארויסצודרייען, ס'איז אז ס'איז מעשה קדרה איז עס מעשה קדרה, און ס'דארף זיין ברכתו בורא מיני מזונות און על המחיה, וואס טוט מען מיט אונזער רב ושמואל וואס זיי לערנען אז ברכתו שהכל, און דווקא אויף א מאכל פון חמשת מיני דגן דארט. און זאגן אז ס'איז בורא מיני מזונות זאגט די גמרא ביסט גערעכט די ברייתא איז נאו טו וועיס אבאוט ס'איז זיכער אז אין די ברייתא שטייט אז די ברכה פון אורז איז בורא מיני מזונות ווייל ס'האט א דין מעשה קדירה הא מני אבער דאס איז א שיטה יחידאה דאס איז נישט די אלגעמיינע שיטה רבי יוחנן בן נורי היא דאס איז שיטת רבי יוחנן בן נורי דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא. רבי יוחנן בן נורי אומר אורז אורז רייז איז מין דגן הוא יא אונז לערנען מיר ווי תוס' אורז רייז מין דגן הוא איז א געהעריגע מין דגן איך קוק עס אן ווי נאך א מין תבואה וחייבין על חימוצו כרת אז איינער עסט דגן רייז וואס איז געווארן חמץ עט ער האבן א איסור כרת ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח א מענטש וועט מאכן רייס קעיק מצה גייט לויט ר' יוחנן בן נורי גייט ער קענען יוצא זיין מצות מצה, ווייל ס'ארבעט אלץ צוזאמען, דארט ווי ס'דא חמץ דארט איז דא מצה, דארט ווי ס'דא מצה דארף מען אכט געבן אויף חמץ, אבל רבנן לא, סאו ווי שטיי מיר יעצט האמיר אונז עס געמאכט פאר א מחלוקת, אז לויט לויט רבי יוחנן בן נורי איז אורז קען ווערן מעשה קדירה, פארוואס ווייל ער לערנט אז ס'איז מין דגן. און לויט ווי אונז לערנען מיר ווי רב ושמואל און ווי די רבנן וואס דינגען זיך מיט ר' יוחנן בן נורי איז אורז ודוחן עט נישט זיין קיין מין דגן עט עט עס נישט ווערן קיין מעשה קדירה און ס'עט בלייבן א שהכל. פרעגט די גמרא ורבנן לא איך וויל ברענגען נאך א ברייתא והתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא הכוסס את החיטה איינער צוקייעט הארטע רויע חיטן איז מברך עליה בורא פרי האדמה אונז האבן שוין געהאט די הלכה יעצט רעדט די ברייתא פון א אינטערעסאנטע מציאות א מענטש מאכט אזא מין זאך ווי קניידלעך אדער קנעטענע קוגל, כ'ווייס אליינס נישט פונקטליך וויאזוי עס אנצוכאפן, אבער קודם לאמיר זען די ווערטער. טחנה האט גענומען די חיטה און האט עס צומאלן, אפאה געבאקן פיינע ברויט, נאכדעם נעמט ער די ברויט, אזוי לערנט רש"י, בישלה, ער נעמט דעם ברויט, ער טראסקעט עס אריין אין א זופ, ער קאכט עס אפ מיט וואסער, דער עולם קען אריינקוקן די לשון אין רש"י לאחר שאפאה בתנור ועשאה לחם, נאכדעם וואס כ'האב דא געהעריג א בילקע. איז חזר ובישלה במים, איך נעם דעם דעם ברויטל און איך טראסק עס אריין אין זופ. איז זאגט די ברייתא, וואס זאגסטו? קרוטאנס, ניין? קרוטאנס הייסט לחם טו ביגין וויט? ח. בזמן שהפרוסות קיימות, ווילאנג ווילאנג ס'איז די בולקע עקזיסטירט נאך אין די זופ, ס'איז פרוסות קיימות, די סלייסעס זענען נאך קיים, איז אין די ראשונים איז דא צוויי איז דא צוויי הגדרות וואס מיינט פרוסות קיימות, איינס איז איך קען עס אנכאפן און איך קען אוועקוואקן דערמיט, ס'גייט נישט צעפאלן די גאנצע זאך, ס'ווערט אזוי וואסעריג אז ס'צעפאלט, דאס הייסט אין פרוסות קיימות. אנדערע זאגן אז איך קען עס נאך האלטן, ס'עקזיסט נאך א כזית אויף אמאל, אויב ס'פארט שוין אין די זופ אז יעדע שטיקל בפני עצמו איז ווייניגער ווי א כזית הייסט אין פרוסות קיימות, על כל פנים בזמן שהפרוסות קיימות איז בתחילה מברך על עליה המוציא לחם ס'בלייבט ווייטער מיט די הלכה פון המוציא לבסוף, דו מאכסט אויף קרוטאנס המוציא? דארף מען וויסן פארוואס. לבסוף מברך עליו ג' ברכות. מאך איך געהעריג ברכת ה, ברכת הזן, ברכת המזון, אם אין הפרוסות קיימות, אויב די בילקע איז אינגאנצן צעוועטשט געווארן אין די זופ, איז בתחילה מברך עליה בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליה ברכה אחת מעין ג', איז פשט איז אז איך בין געבליבן מיט א מעשה קדירה, עס איז מין דגן באט עס איז אריינגעוועטשט אין א זופ. ס'איז אריינגעוועטשט אין א זופ איז עס מעשה קדירה און עס איז א מזונות. דאס איז די רישא פון אונזער ברייתא, דער עולם זאל געדענקן, ווייל אויף עמוד ב' גייען מיר צוריק קומען צו די רישא. זאגט איז די סיפא, וואס איז די צווייטע פאל פון די ברייתא, הכוסס את האורז, איינער קייט רויע רייז, מברך עליו בורא פרי האדמה, ווייל ס'וואקסט. אויב איך האב געמאכט דעם זעלבן זאך, טחנו, איך האב עס צומאלן, אפאו, איך האב געבאקן א רייז ברויט, ובישלו, און נאכדעם בין איך געגאנגען איך האב גענומען דעם רייז ברויט, און כ'האב עס אריינגעלייגט אין א זופ, איז אף על פי שהפרוסות קיימות, אפילו איך האב גאנצע שטיקלעך, איז בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, און לבסוף, מברך עליו ברכה אחת מעין שלש אין אנדערע ווערטער אז רייז אפילו ווען ס'איז פרוסות קיימות און איך בין עס דן ווי א געקעכטס פון רייז אדער ווי א ברויט פון רייז מאך איך דערויף א מזונות האבן מיר א בפירושע ברייתא נישט ווי רב ושמואל אז רייז איז א מזונות און רייז איז נישט קיין שהכל פרעגט די גמרא מני ווער איז די ברייתא אילימא רבי יוחנן בן נורי היא אויב וועסטו וועלן זאגן אונז האבן שוין אויבן געהאט א פראבלעם אונז האבן געהאט מיט רייז. אונז האבן נישט געוואוסט וויאזוי זיך אן עצה געבן, אונז האבן געזאגט ס'איז רבי יוחנן בן נורי. אילימא רבי יוחנן בן נורי, דאמר אורז מין דגן הוא, איז המוציא מן ל, המוציא לחם מן הארץ ושלש ברכות בעי ברוכי, איז רבי יוחנן בן נורי גייט נישט שטימען מיט די ברייתא ווייל רבי יוחנן בן נורי גייט א סטעפ ווייטער און ער זאגט אז אורז איז א המוציא און דא שטייט קלאר אז ס'איז א מזונות, ממילא, אלא לאו רבנן היא, ס'איז נישט א שהכל ווייל ס'איז מזונות, ס'איז נישט א מוציא ווייל ס'איז מזונות, סאו ווער איז דער וואס לערנט אזוי? אלא לאו רבנן היא, קומט אויס אז אפילו די רבנן וואס קריגן זיך מיט רבי יוחנן בן נורי און זאגן אז ס'איז נישט קיין המוציא, זיי לערנען אז ס'איז יא א מזונות. איז קענסטו מיר נישט איינזעצן מיין תירוץ פון אויבן אז דער וואס קריגט זיך מיט רבי יוחנן בן נורי גייט לערנען אז ס'איז א שהכל ווייל כ'האב א בפירושע ברייתא וואס זאגט אז ס'איז מזונות. בלייבט די גמרא ותיובתא. דרב ושמואל תיובתא, רב ושמואל וואס לערנען אז אורז און דוחן איז א שהכל, אז מ'מאכט אויף רייז אויף שהכל איז אפגעפרעגט, און אונז בלייבן מיר אז אז רייז איז יא א מזונות, און ווי ס'קומט אויס פון די ברייתא איז אז נאכדעם דארף איך אויך מאכן אן על המחי' סיי מזונות סיי על המחי' ס'שטייט בפירוש, ולבסוף מברך עליו. ברכה אחת מעין שלש, די גמרא גייט באלד קעיר נעמען פון די שאלה צו די נאכברכה פון רייז איז טאקע על המחי' אדער די נאכברכה פון רייז איז טאקע על המחי' אדער ניין און ס'איז א שהכל און אז ס'איז א בורא נפשות, לאמיר זען, צו פרובירן מאכן שנעל, אמר מר. סאו האמיר געלערנט יעצט אין די ברייתא הכוסס את החיטה, איינער צוקייט חיטה מברך עליה בורא פרי האדמה. פרעגט די גמרא והתניא בורא מיני זרעים אז ווען איינער עסט רוי חיטה מאכט ער א בורא מיני זרעים זאגט די גמרא לא קשיא הא רבי יהודה והא רבנן דתנן סאו האמיר געלערנט אין אונזער משנה ועל הירקות אויף וועטשטעבלס אומר בורא פרי האדמה רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים מיר שעפן מיני גראזן פשט איז אז רבי יהודה איז זייער פרעסייז ער גייט נאך יעדע זאך און ער מאכט עס א ברכה בפני עצמה נישט איין כלליות'דיגע ברכה פון בורא פרי אדמה זעלבע זאך דא לגבי די לגבי זרעים. לגבי חיטים, האט רבי יהודה זיין א באזונדערע ברכה פון בורא מיני זרעים, אבער אונז פסק'ען מיר נישט אזוי, און אונז לערן מיר ווי תנא קמא אז מען מאכט אויף אלעם בורא פרי אדמה, און ממילא האבן מיר געלערנט אין די ברייתא הכוסס את האורז, מברך עליו בורא פרי האדמה טחנו אפאו ובשלו אף על פי שהפרוסות קיימות בתחילה איז מברך עליו בורא מיני מזונות בסוף, ברכה אחת מעין שלש, סאו דא נעמט זיך יעצט די גמרא צו די נאכברכה פון רייז, אין אונזער ברייתא איז עס געשטאנען אז ס'איז על המחיה, על איך דא פרעגן פון א סתירה פון א אנדערע ברייתא, והתניא האמיר געלערנט אין אן אנדערע ברייתא לבסוף ולא כלום, אז ווען איך עס רייז דארף איך נישט מאכן קיין נאכברכה ווי רשי טייטשט ולא כלום מיינט אז איך דארף נישט מאכן קיין די זעלבע מין נאכברכה וואס איך מאך נאך שבעת המינים. וואס דאס צעטיילט זיך צווישן צוויי ברכות, אדער ברכת המזון אויף חמשת מיני דגן, אדער ברכת העץ און על המחיה אויף די אלע אנדערע, איז ולא כלום אין קורצן מיינט בורא נפשות, סאו מ'קען אריינקוקן אין רשי, כלומר אין טעון מברכות פיירות ארץ ישראל, איך דארף נישט די זעלבע ברכות וואס איך מאך אויף שבעת המינים, ולא כלום, גארנישט פון יענע ברכות, אלא בורא נפשות רבות א לייכטע ברכה, ככל מידי דליתיה משבעת המינים, ביוטיפול, יא? על כל פנים האבן אונז א ברייתא וואס זאגט קלאר אז אויף רייז מאך איך א נאכברכה פון שהכל, און דא האמיר א ברייתא וואס זאגט אז אויף רייז מאך איך א נאכברכה פון מזונות, וואס טוהן מיר דא וויי מאך איך א נאכברכה פון על המחיה, וואס טוהן מיר דא ווייטער אמר רב ששת, זאגט רב ששת כ'גיי עס מאכן פאר א מחלוקת תנאים, לא קשיא, הא ר' גמליאל והא רבנן, ר' גמליאל ער עט לערנען אז מען דארף מאכן על המחיה און רבנן לערנען אז מען דארף מאכן שהכל, די תנאים ווי זיי מען דארף מאכן א בורא נפשות דתניא, סאו האמיר געלערנט אין א ברייתא זה הכלל כל שהוא משבעת המינים, סא. א סוגיא שפעטער, דא מען עט עס נאר לערנען ווי מען זאגט אויבערפלעכליך, איז אזוי, זה הכלל, אזוי לערנט ר' גמליאל, כל שהוא משבעת המינים, יעדע זאך וואס עס איז משבעת המינים, ר' גמליאל אומר שלש ברכות. די דין ברכת המזון לויט ר' גמליאל איז אנדערש ווי אונז זעמיר געוואוינט, נאר אפילו ווען א מענטש עסט טייטלען, רימונים, טרויבן, די אלע זאכן, דארף ער בענטשן געהעריג ברכת המזון, וחכמים אומרים אז ס'ארבעט נישט אזוי, נאר ברכה אחת מעין שלש, אז איך דארף מאכן אן על העץ און ס'איז נישט דא קיין דין ברכת המזון אויף די אלע אנדערע זאכן וואס זענען נישט מחמשת מיני דגן איז ומעשה ברבן גמליאל פארציילט די גמרא דארט א מעשה מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו מסובין בעליה ביריחו זענען געזיצן אויף א שטאק אין יריחו און יריחו איז געווען א די עיר התמרים א שטאט וואו ס'האט געוואקסן אסאך טייטלען והביאו לפניהם כותבות מ'האט געברענגט פאר זיי כותבות ווי רש"י טייטשט הם תמרים, והם דבש האמור בשבעת המינים, שהדבש זב מן התמרים, און פשט איז מען האט זיי געברענגט טאקע דעם מאכל וואס ר' גמליאל האט זיך געקריגט מיט די חכמים טאקע פון דעם, און דא זיצן זיי אלע און עס איז געווארן א סין, וואס גייט דא זיין ואכלו זיי האבן עס געגעסן, ונתן ר' גמליאל רשות לר' עקיבא לברך, ווי תוס' זאגט האט ער געהאלטן אזוי ווי עס איז דא א דין ברכת המזון איז דא א דין זימן, אז עס איז דא א דין זימן געבט מען פאר איינעם צו בענטשן, אזוי איז געווען אמאל די סדר און יענער איז יעדן יוצא. איז מ'האט געענדיגט עסן די תמרים, זאגט ר' גמליאל פאר ר' עקיבא, וואס ר' עקיבא איז געווען זיין תלמיד, און איז געווען א תלמיד פון ר' גמליאל וחבריו, אז אז דו דו בענטש, קפץ וברך ר' עקיבא ברכה אחת מעין שלש, האט ער אויסגעשפילט דא די סיסטעם, און האט געמאכט א ברכה בלויז אן על העץ אויף די תמרים, האט נישט געמאכט קיין ברכת המזון ווי ר' גמליאל'ס שיטה, אמר לו ר' גמליאל עקיבא, עד מתי אתה מכניס ראשך בין המחלוקת, דא זיצן גרויסע לייבן, דו ביסט א תלמיד, און אונז האמיר א מחלוקת פארוואס נעמסטו א שטעלונג? פארוואס גייסטו דא בענטשן אן על העץ קעגן מיין שיטה פון ברכת המזון? אמר לו רבינו אף על פי שאתה אומר כן וחבריך אומרים כן, דו האסט מענטשן וואס זאגן אזוי, איז אבער למדתנו רבינו, דו אליין, דו רבן גמליאל האסט אונז געלערנט אז יחיד ורבים איז הלכה כרבים, אין אנדערע ווערטער, איך בין נישט קיין מכניס ראשי בין המחלוקת, איך נעם נישט קיין שטעלונג, ווייל דו אליין, אין דיין שולחן ערוך, דו אליין גייסט דאך פסק'ען א יחיד ורבים הלכה כרבים, סאו דו אליין פארשטייסט אז איך, אלס א תלמיד, אלס איינער וואס איז נישט אין די מחלוקת, ווען איך האב א שאלה וויאזוי איך דארף מיך צו פירן, קען איך מיך נישט פירן ווי דיר. אזוי, דא, האלט מיר דא אינמיטן די ברייתא. זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, רבי יהודה אומר משמו, רבי יהודה האט געהאט א אנדערע ווערסיע ווען רבי גמליאל האט געזאגט זיין הלכה, איז אזוי לערנט מען דא אז ס'איז נישט משמו של רבן גמליאל, ס'איז נישט פשט אז אז ער האט עס נאכגעזאגט אין נאמען פון רבן גמליאל, נאר געהאט א אנדערע הבנה אין די ברייתא, אנדערע גירסא אין די אין די קבלה פון שיטת רבן גמליאל, און ס'האט געארבעט אזוי, אזוי זאגט רבן גמליאל, כל שהוא משבעת המינים, יעדע זאך וואס איז משבעת המינים, און ולא מין דגן הוא, און אפילו ס'איז נישט קיין מין דגן, לאמיר זאגן טרויבן צו וכו', אדער מין דגן, אדער מין דגן ולא עשאו פת, אפילו ס'איז נישט קיין פת, און אפילו אזוי, לאמיר זאגן אז ס'איז מעשה קדירה, איז טענה'ט ר' גמליאל אומר שלש ברכות, ר' גמליאל האלט אז אפילו אויף מעשה קדירה, אפילו אויף קעיק, אויף יעדע זאך וואס איז מין דגן, אדער אפילו אויף פרוכט, בקיצור ס'איז בערך די זעלבע שיטה ווי פריער נאר ער עלאבערעיט מער, אז לערנט ער ס'איז נאכאלץ דא א חיוב פון ברכת המזון, וחכמים אומרים אז ברכה אחת. דאס איז איין איין פאל אין שיטת רבן גמליאל לויט די קבלה פון רבי יהודה, און ס'גייט ווייטער, כל שאינו לא משבעת המינים ולא מין דגן האבן מיר דא נאך א מחלוקת, א זאך וואס איז נישט משבעת המינים און נישט קיין מין דגן, למשל, כגון פת אורז ודוחן, דאס איז אונזער שאלה, אורז ודוחן, רייז און מיל, איז רבן גמליאל אומר, דא איז אויך דא א נייע מחלוקת, אז ברכה אחת מעין שלש, איך דארף מאכן אן על המחי', וחכמים אומרים ולא כלום, אז איך דארף מאכן דארף מאכן א בורא נפשות, איז דא בעצם ענדיגט זיך רב ששת'ס תירוץ. אונז האבן געהאט צוויי ברייתות, אונז האבן געהאט א ברייתא וואס זאגט אז אויף אורז ודוחן מאך איך אן על המחי', און אונז האבן געהאט א ברייתא וואס זאגט אויף אורז ודוחן מאך איך א בורא נפשות, און ס'איז ביוטיפול, די זעלבע מחלוקת טרעפט מען דא צווישן ר' גמליאל און די רבנן, לויט ר' גמליאל מאך איך אויף זאכן וואס זענען לא מין דגן זאגט ער ברכה אחת מעין שלש וואס דאס איז על המחי', חכמים אומרים לא כלום. עס שטימט עס געוואלדיג, זיי זענען די זעלבע דאס זאגט די גמרא עס איז נישט אזוי פשוט, במאי אוקימתא? וועם זעצט ער איין די ברייתא וואס זאגט אז מען דארף מאכן על המחי' אויף רייז כרבן גמליאל אימא סיפא דרישא קוק די צווייטע פאל פון יענע ברייתא פון די ערשטע פאל פון יענע ברייתא וואס איז געשטאנען דארט אז אם אין הפרוסות קיימות, ווען איך לייג אריין די די ברויטל און ס'ווערט צעוואסערט, איז בתחילה מברך עליה בורא מיני מזונות און בסוף מברך עליה ברכת ברכה אחת, און מ'קען צוריק קוקן אונז האבן געהאט דארטן ביי די שאלה פון הכוסס את החטה, יא טחנה אפאה לשה ובשלה, האבן מיר געהאט דעמאלטס א גאנצע שמועס אז. אויב ס'איז אין הפרוסות קיימות, די די בולקע וואס איך האב אריין געלייגט אין די זופ איז געווארן צעוועטשט, איז א מזונות, און פון דארט פאר איך ווייטער און איך פאר אריין די שאלה פון אורז ודוחן, על כל פנים, יענע ברייתא נעמט א שטעלונג אז ווען ס'איז אין הפרוסות קיימות, איך קען נעמען, איך נעם דעם בולקע און איך צעוועטש עס, ווערט ער א מזונות. און דו זאגסט יעצט אז יענע ברייתא איז שיטת רבן גמליאל, דאס גייט נישט ארבעטן. ולבסוף, מברך עליה ברכה אחת מעין שלש מני אי רבן גמליאל זאגט עס מאכט נישט קיין סענס, השתא אכותבות ואדייסא לויט ווי רבי יהודה האט זייער שיין אריינגעלייגט אין רבן גמליאל איז אפילו אויף כותבות אפילו איינער עסט טייטלען און אפילו אדייסא א מענטש עסט מעשה קדרה אזוי געשטאנען מין דגן ולא עשאו פת יא די ערשטע שורה אין דעי עמוד איז געשטאנען אז אין יעדן פאל אז דו ארבעטסט לויט ר' גמליאל מיט מיט דגן, מיט חמשת מיני דגן, גייט די ברכה זיין א מוציא. סאו אויב ביי דייסא אויף מעשה קדרה זאגסטו מיר אז ס'איז א מוציא איז ווען איך האב דא דעם בילקע און איך צעוועטש עס איז נישט ערגער ווי מעשה קדרה. און וויאזוי קענסטו מיר דא זאגן אז ס'איז אז ס'איז מזונות? סאו דאס שטימט נישט מיט ר' גמליאל. אי רבן גמליאל השתא אכותבות ואדייסא אמר רבן גמליאל ג' ברכות אם אין הפרוסות קיימות ביי יענע מעשה ווען די בילקע איז געווארן צעוועטשט מיבעיא דארפסטו מיר לאזן הערן ס'איז זיכער אז דארט וועט זיין די ברכה המוציא און די ברייתא זאגט אז ס'איז מזונות שטימט דאך עס נישט מיט רבן גמליאל אלא פשיטא רבנן רעדט מען זיכער יענע גאנצע סוגיא דארט רעדט זיך פון די רבנן וואס זיי זענען די וואס לערנען אז אויף מעשה קדירה ווערט א מזונות און זיי לערנען אויף יענע בילקע ווען ס'איז אין פרוסות קיימות איז אויך א איז אויך א מזונות, ווערט דאך צוריק שווער, אי הכי קשיא דרבנן אדרבנן, וואס טו איך לגבי די נאכברכה פון רייז, דארט זאגן זיי אז ס'איז על המחיה, און דא ביי אונז זאגן זיי אז ס'איז ולא כלום, אז ס'איז א בורא נפשות, ענפערט די גמרא, לעולם רבנן האסט נישט קיין ברירה אז יענע גאנצע ברייתא מוז שטימען, מוז זיין שיטת רבנן, ווייל. ביי אין פרוסות קיימין זאגן זיי אז ס'ווערט על המחיה דאס גייט נישט ווי די חכמים ותני גבי אורז און דארטן מוזטו פשוט מגיה זיין און דו מוזט טוישן די לשון פון יענע ברייתא און זאגן אז ביי רייז מאכט מען נישט די ברכה פון על המחיה ולבסוף אינו מברך עליו ולא כלום פשט איז די גמרא איז פשוט מגיה דאס האבן געהאט דארטן אז ס'איז געשטאנען על המחיה כ'טויש די גרסה כ'זאג ס'שטייט אויך בורא נפשות ס'שטימט זייער שיין מיט אונזער ברייתא. דא ווי ר' יהודה האט נאכגעזאגט וואס איז געווען די מחלוקת אז די חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' גמליאל לערנען אויך אז רייז איז א בורא נפשות און די ביידע ברייתות שטימען און ביז דא איז דער היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.